מ'ממשיך זיין אין די זוהר הקדוש תקעו בחודש שופר, אונז האבן גערעדט און האב איך געזאגט אביסל אביסל איבער פון לעצטע וואך מ'מוחל זיין ווייל איך דארף זיך האלטן קאפ, אונז האבן גערעדט אז נאך די סבא וואס איז געקומען פון די מדבר האט גערעדט די סודות וואס זענען נתגלה געווארן וואס זענען באלויכטן געווארן אין די מדבר, און האט זיך געשטעלט אויפן פסוק תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. וואס אין די פסוק שטייט סיי די מצוה פון תקיעת שופר און סיי די דין פון ראש השנה וואס החודש מתכסה בו לויט ווי מ'לערנען על פי קבלה איז אליינס די דין פון ראש השנה הייסט די לבנה וואס איז מרמז אויף מלכות שמים ווערט צוגעדעקט מיט וואס ווערט עס צוגעדעקט ס'האט נישט קיין אור מ'דארף טראכטן פארוואס. און ס'ווערט צוגעדעקט מיט די קליפה, ווי סכותה בענן לך מעבור תפילה, עס ווערט צוגעדעקט כאילו אונז האבן נישט קיין עקסעס דערצו, סא אוודאי איז דאס א מצב פון דין, איז דאס א מצב וואס לאזט די סטרא אחרא די שטן זאל זיך אויפוועקן, דאס איז די קטרוג השטן פון ראש השנה, און די עצה אויף דעם איז תקעו בחודש שופר, אזוי ווי די גמרא זאגט אז די שופר איז לערבב את השטן, סוי מיט מערבב זיין די שטן וועט מען קענען צוריק באלייכטן די כסה ליום חגנו די צוגעדעקטע לבנה און מ'וועט קענען ווערן מעורר זיין רחמים אזוי ווי די שופר איז מהפך מכסא דין לכסא רחמים דאס איז די כסה ליום חגנו כסא דין לכסא רחמים און די אור ווען שיינט די לבנה סהייבט נאר אן בעיקר צו שיינען פון יום כיפור אבער פון דעמאלטס טוט מען אויך נאך מיט די שטן מען געבט די שטן א שעיר לעזאזל דאס איז אינגאנצן שוחד ער גייט אינגאנצן אוועק. אבער די ערשטע התחלה פון דעם איז אין די שופר פון ראש השנה. איז וויל מיר אביסל מסביר זיין, כ'געדענק נישט וועלכע חלקים כ'האב געליינט לעצטע וואך קלאר אין דא. וואס ער זאגט די סבא וואס ער איז מסביר די פרטים פון די פון די ענין וואס מ'קען פארשטיין אין דעם. די סבא האט געזאגט תקעו בחודש שופר דאס איז די זמן הדין וואס דאס איז די זמן התעוררות סטרא אחרא די זמן כיסוי הלבנה דעמאלטס ווערט א כרוז אין אלע עולמות מען זאל צוגרייטן כסא הדין נאכדעם זאגט ער דאס איז כאילו ווייסן דאס ווייסט יעדער איינער און יעדער מקובל יעצט איז דא דא אין דעם א סוד וואס איז און איז גולה געווארן אין די מדבר, און דא איז דא א סוד, און די סוד איז וואס ער וויל דא אויסשמועסן און מסביר זיין מפרט זיין מער. און די ערשטע שאלה וואס מ'פרעגט צו פארענטפערן די סוד, וואס אזוי מ'האט גערעדט לעצטע וואך אביסל, איז מ'דארף דאך פארשטיין די סיבה פון די דין, אין אנדערע ווערטער וואס איז בעצם די דין, וועלן מסביר זיין אביסל בעסער די וואך און אביסל א אנדערע גוון אונז קענען זען די תוצאות הדין, אבער וואס איז cause די דין, מ'מוז וויסן וואס caused די דין, און מ'מוז וויסן וואס מ'קען עס פיקסן. און מ'קען פרעגן נאך א קשיא, אדער אפשר איז דאס די זעלבע קשיא, מ'דארף פארשטיין פארוואס אין די זוהר איז די זעלבע קשיא. וואס איז געשעהן אין די זיבעטע חודש, וואס איז געשעהן אין חודש תשרי אז דעמאלטס איז עס געווארן דין, פארוואס נישט אין אנדערע חודש. און אוודאי אונז האבן געלערנט אין אונזער שיעורים באריכות, אפשר איז נאך דא וואס משלים צו זיין אבער מ'טוט וואס מ'קען. ס'איז א גרויסע שאלה, מחלוקת אין די ראשונים. וואס איז די ענין? וואס איז די טעם? וואס איז די גדר פון דאס וואס מיר זאגן אז ס'דא דין דווקא בחודש השביעי, דארף זיין א זמן תשובה און אזוי ווייטער. ס'דא א סקול אוו טאט, ס'דא א וועג וואס טראכט, אזוי ווי די רמב"ם אפשר. אז ס'איז נישט דא גארנישט אין די ענין פון א חודש השביעי, מען קען זאגן ס'איז א משל, אפשר אפילו נישט א משל, דאס הייסט ס'איז בעצם אלעמאל דא דין, אלעמאל דארף מען תשובה טוהן, אבער מען האט מייחד געווען א צייט, ס'איז דא טעמים פארוואס מייחד געווען א צייט, ס'קען זיין אפילו דא טעמים פארוואס מייחד צו זיין די צייט, ס'איז דא סיבות פארוואס ס'איז די פאסיגסטע צייט. אוודאי יעדע זאך אין די תורה האט א טעם, לפחות בכללים, אפשר נישט די פרטים אבער ס'איז דא א טעם, מ'קען טרעפן א טעם פארוואס די די נקודה, פארוואס די זמן פונקט פון פארוואס די זמן פון נו פון. פארוואס די זמן אין חודש השביעי איז דא די דין? אבער ס'איז נישט דא קיין טעם, ס'איז נישט דא קיין, מיט אנדערע ווערטער מ'וועט טראכטן וואס איז די נמשל פון די פון די דין, וואס איז די עצם דין, די עצם דין, די עצם נמשל איז די ענין פון השגחה באופן כללי, די ענין פון תשובה באופן כללי. מען דארף נישט פארשטיין די ענין השביעי, די חודש השביעי, די תשרי, דארף מען נישט פארשטיין, אפשר איז דא א טעם פארוואס איז דאס אין די צייט איז מען עוסק אין דעם, אבער עס איז נישט דא קיין, עס איז נישט קיין חלק פון די נמשל. די זוהר האט א מער סאפיסטיקירטע וועג פון מאכן משלים, אוודאי די זוהר האלט אויך אז. אין הימל איז נישט דא קיין צייט, נישט נאר אין אין סוף נישט דא קיין צייט, אפילו אין ספירות, אפילו אין עולם אצילות איז נישט דא קיין צייט, ס'איז נישט קיין נישט קיין זאך פון זמן, ס'איז דאך למעלה מן הזמן. און אזוי יא, די אפילו אלע מפרשים זאגן בפירוש אזוי, אז אין הימל נישט דא קיין צייט, איז וואס איז יא? וואס מיינט עס? אין אנדערע וואס מיינט עס על פי קבלה? וואס מיינט דאס על פי קבלה אז בחודש השביעי איז דא א דין? על פי קבלה מיינט עס מער פון וואס ס'מיינט, על פי שכל, על פי נגלה. אזוי ווי מ'זאגט על פי נגלה מיינט עס אז ס'דא א דין אין די צייט. על פי קבלה, די דינים ווען מ'זאגט אז ס'איז דא א דין בחודש השביעי, איז נישט פשט אז ס'איז דא א דין, און גראדע ווען איז עס בחודש השביעי, ס'איז דא א גוטע טעם פאר דעם, כ'ווייס יא די טעם, כ'ווייס נישט די טעם, ס'איז א קשיא, וואטעווער. נאר די סוד איז אז ס'איז דא א דין בחודש השביעי. אין אנדערע ווערטער, יעדע ווארט פון די סענטענס ס'דא א דין מ'דארף בלאזן שופר בחודש השביעי, יעדע ווארט פון די סענטענס איז אמת אין עולם האצילות, ס'איז אמת על פי קבלה. ממילא קען מען פרעגן וואס מיינט על פי קבלה חודש השביעי? מיט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס אין די עולם הזה אויך בחודש השביעי איז דא די דין אבער די עיקר דין די עיקר נמשל איז באמת בעולם הבא, בעולם האצילות. איז דא די חודש השביעי וואס איז טאקע די שורש פון די דין וואס דאס איז די קאוז שורש אדער די קאוז די סיבה פון די דין סיי בעולם הזה סיי בעולם הבא איז די שורש חודש השביעי די שורש פון די דין און נישט נאר די שורש פון די דין נאר אזוי ווי מ'זאגט אזוי ווי מ'זאגט על פי פשט פונקט אזוי ווי מ'זאגט על פי פשט לאמיר זאגן פונקט אזוי ווי מ'זאגט על פי פשט וואס זאגט מען אז ראש השנה איז דער מקור פון א גאנצע יאר ראש השנה איז די מקור פון דארט קומט די שפע פון דארט קומט די פרנסה פון דארט קומט אלעס וואס גייט זיין א גאנצע יאר. אנדערע ווערטער די חודש השביעי לאמיר זאגן באופן מער קלאר די חודש השביעי איז די מקור פון די גאנצע יאר אזוי ווי עס יעדע איינער אלע יעדע משגיח וועט דאס וועט דאס זאגן יא אז וואס ראש השנה ער איז די ער איז די טאטע פון די גאנצע יאר ער איז די קביעה פון די גאנצע יאר פונקט אזוי איז אמת על פי קבלה און יעדע ווארט פון דעם איז אמת על פי קבלה די חודש השביעי ער איז די טאטע די מאמע פון די גאנצע יאר פון אלע אנדערע זעקס חדשים אדער צוועלף חדשים וואס זענען צוויי מאל זעקס. און וואס מיינט דאס? האמיר עס געלערנט לעצטע וואך. ס'איז דא שביעי למטה, און ס'איז דא שביעי למעלה וואס הייסט עולם הבינה. עולם הבינה הייסט די מקור, די פלאץ, די מחשבה כביכול, סוף המחשבה, יא, כדי, נישט די מחשבה, ערשט אנהייב המחשבה איז נאך חכמה, אבער סוף המחשבה וואס איז בינה, וואס פון דארט איז געבוירן געווארן, דארט איז די רחם פון ווי עס איז נתעבר געווארן אלע ספירות עליונות און די גאנצע וועלט. דאס איז דער, דאס איז מרומז, דאס מיינט שביעי, דאס מיינט שביעי על פי קבלה, און ער איז טאקע דער שורש פון דער גאנצע, פון דער גאנצער יאר. ממילא סיי על פי אין בחיצוניות, אזוי ווי מען זאגט איז חודש שביעי דער שורש סיי אין קבלה איז די זעלבע ווערטער זענען אמת, נאר זיי האבן גאנץ יעדע ווארט האט א אנדערע טייטש על פי קבלה. און מער נאך מער פון די שיטת הרמב"ם וואס איז די די די זמן איז נאר אזוי ווי א עקסטערע זאך פון די דין עכ"פ. אבער יא אזוי ווי די רמב"ם אז ס'איז דא א העכערע מובן פון דאס, יא אזוי ווי מ'זאגט ס'איז נישט נישט סתם. איז לאמיר לאמיר לאמיר פרובירן צו פארשטיין לאמיר פרובירן צו מסביר זיין דא די ענין. מען זאגט אז מען דארף וויסן די טעם פון די דין די שורש פון די דין וואס וואס מיינען אונז לאמיר מסביר זיין אביסל בדרך על פי חסידות בדרך פסיכאלאגיש אין די נפש. דאס הייסט אונז ווייסן על פי קבלה יעדער איינער וואס האט עפענט און איך וויל מאכן אביסל קלאר דא די זאך, ס'דא דריי ספירות וואס מ'קען טראכטן פון זיי וועגן די ספירות פון דין, ערשטע איז די ספירת המלכות, די מקובלים די רמבן רופט דאס מידת בית דין של מטה, אינטערעסאנט ס'דא בית דין של מעלה בית דין של מטה יא? על פי קבלה ביידע פון זיי זענען די ספירות, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז זענען אזוי ווי אונז זאגן א שביעי איז שביעי. ס'דא דריי שביעי'ס, יא? עט ליסט שביעי די זיבעטע טאג פון די וואך, אדער זיבעטע חודש, אין עולם הזה, ס'דא שביעי ספירת המלכות, ס'דא אויך שביעי עולם הבינה, בעולם הבא, יום שכולו שבת, יא, די שבת פון עולם הבא, די שבת פון פאר די וואך, אזוי ווי מיר האבן גערעדט. די אלע זאכן איז דא ממש אין עולם הבא, יא, ס'דא שביעי למטה און שביעי למעלה, די זעלבע זאך, אפילו עולם הזה און עולם הבא איז דא בעולם העליון.

דאס פארשטייט יעדער איינער, מ'וועט זאגן על פי הסבר, אז די דזשאב, איינער א גרויסע חלק פון די דזשאב פון די מלך איז מלך במשפט יעמיד ארץ, א מלך איז דער קובע, איז דער מוציא לפועל לפחות פון די דין, ער מוז מאכן עס זאל זיין סדר, איז אוודאי מידת המלכות, א קבלת המלכות איז א תנועה פון דין, א שטארקייט און אזוי ווייטער. אבער איך וויל דא מאכן די חילוק, נאכדעם איז דא נאך א ספירה וואס מ'קען טראכטן וואס איז מידת הדין, אוודאי מידת הגבורה, מידת הגבורה איז דאך ממש מידת הדין. און דער רמבן רופט עס מידת הדין הקשה, עס הייסט בית דין של מעלה אסאך מאל, אפשר מינדערן בית דין של מעלה, נאכדעם איז דא א דריטע ספירה וואס הייסט בינה, דאן וועל איך מסביר זיין די חילוק פון די מלכות און די גבורה מען זאל פארשטיין, איך מיין אז די מובן און דאס איז אויך די נמשל אבער איך וועל מסביר זיין די משל, אדער די נמשל און וועלכע איז די נמשל און וועלכע איז די משל, א מלך איז נישט בעצם מידת הדין, מען דארף פארשטיין מידת המלכות טייטש די הנהגת העולם, א מלך המשפט, אוודאי. דארף טון אויך דין, ער דארף טון אויך אנדערש, אבער איך מיין אז ווי מען רופט עס היינט, רופט, קען מען עס רופן די עקזעקוטיוו, יא, די עקזעקוטיוו איז נישט די שופט, ער איז זיכער נישט די לעדזשיסלעיטאר, ער איז נישט דער וואס האט געמאכט די דין, ער איז נישט דער וואס איז, ער איז נישט בייז, א מלך איז נישט בייז, נישט דווקא בייז, ער דארף טון וואס מען דארף טון, ער דארף, אוודאי דאס איז אליינס א תנועה מער ווי דין פון רחמים, יא, ער איז נישט קיין טאטע וואס ער איז משפיע אויף אלעמען, ער איז משפיע נאר לפי הדין, נאר לפי הצורך, נאר לפי המשפט, קען מען זיי ריכטיגער זאגן, ווי לפי הדין, יא, נאר וואס איז ריכטיג, אז דען אויב ער טוט נישט וואס איז ריכטיג איז ער נישט קיין גוטער מלך, א מלך'ס דזשאב איז נישט צו טיילן רחמנות, אויב טיילט ער יא רחמנות איז נאר לפי א מידה, לפי א געוויסע מהלך, אבער נישט צו זיין סתם דער צדיק'ל וואס טיילט רחמנות און אזוי ווייטער. אבער ער איז נישט די מידת הדין אליינס, יא, ער איז נישט, ער טוט לא חסד, ער טוט פארקערט, ער טוט אלע חסד טוט ער אויך, ער איז דער עקזעקוטיוו, ער פירט אויס אלעס וואס מען דארף אויספירן. סאו אין די סענס די מלך איז די נידריגסטע ס'הייסט ער איז די וואס מ'זאגט די זרוע המבצעת ער פירט אויס אלעס אבער דער איז נישט די שורש די מקור פון קיין שום מידה באמת און זיכער נישט פון מידת הדין סיידן ס'איז די מידת הדין הרפה ס'איז דא ער קען ער קען אמאל מאכן וויאזוי רופט מען עס פעראול ער קען לפי הסדר לפי הדין נישט הפקר וועלט נישט סתם חסד חינם אבער ער איז נאר א מלך, ער איז נישט די מידת הדין, מידת הדין דאס איז כאילו די כעס אליין, ס'קען זיין די מלך אליין, ס'קען אמאל זיין כועס אויף איינער, אבער מצד די מצד די מושג, מידת הדין דאס הייסט גבורה, דאס איז דער עיקר, מ'גייט ביז מידת הדין הקשה, דינא קשיא, ווען מ'רעדט דינא קשיא דינא רפיא מיינט מען מער ווייניגער דאס, גבורה מיט מלכות, גבורה הייסט דינא קשיא, דינא קשיא הייסט סדר צדק מוז זיין, גערעכטיגקייט מוז זיין, ס'איז אפילו אמאל בייז, אפילו אמאל כאילו. עס מוז אלעמאל זיין ריכטיג און מען קען נישט מאכן קיין געימס, נישט קיין ותרנות, נישט קיין גארנישט, דאס איז די מידת הגבורה אליינס, די מידת הדין, מידת יצחק און אזוי ווייטער. דאס איז די צוויי דינים. למעשה אבער, ס'איז דא דאס זענען צוויי סארט דין וואס מען קען טראכטן וואס אונז קענען זען, אונז קענען זען אין די וועלט, מען קען טראכטן למשל, ס'ווייסט צו זאגן, אלעמאל איז מדת המלכות פירט אלעמאל די וועלט און ראש השנה איז מער בולט מדת הגבורה יא ס'איז נישט נאר מדת המלכות איז נאר די מסקנא אבער מ'דארף דאך אויס רעכענען די דין קען זאגן אזוי ווי די לעדזשיסלעיטער די אדער די דזשאסטיס סיסטעם די דזשאדזש דאס איז מער די מדת הגבורה און ער געבט עס פאר די מלכות איז ממילא ראש השנה איז מער ביידע פון די, אבער מער לגבי א גאנצע יאר, א גאנצע יאר זאגט מען המלך המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, ראש השנה איז נאר מלך המשפט, אזוי ווייטער. יעצט דארף דאך אבער פארשטיין אז די אלע זאכן, דארף דאך אבער פארשטיין אז די אלע זאכן זענען נאר א תוצאה פון עפעס, דאס איז דאך די פאקט וואס אונז זעען, ס'איז דא מדת המלכות, ס'דא מדת הדין, בסדר, אבער פארוואס איז דא מדת המלכות? פארוואס איז דא מדת הדין? אזוי ווי מ'זאגט מה רבו מעשיך ה', פון דעם קען מען וויסן מאוד עמקו מחשבותיך, טיפעניש, נאך טיפער הייסט דאך אלעמאל מחשבה, אזוי ווי מ'זעט א מענטש טוט עפעס, איז דא א קאוז, קרי עולם המחשבה, אזוי אויך כביכול אין עולם העליון, מ'זעט עפעס, וואס אונז זעען דאס איז נאר די תוצאות, און א חכם דארף דאך וויסן די מקור, וואס איז די סיבה, וואס איז די גורם געווען צו די גאנצע זאך. און די מקובלים לערנען די גורם פון די ביידע, סיי די ביידע סארט דין וואס זענען דא, סיי די דין פון די מלכות, סיי די דין פון די גבורה, איז בעצם אזוי ווי אלעס, די מקור פון דעם איז וואס מען רופט שלש ראשונות אין די קאפ, אין די שכל, די עולם השכלי, און די, דארט איז דא טאקע סיבות, די מער מופשט'דיגע רעיונות פון די זאכן, דארטן באמת זענען די סיבות פון אלעס. און ווי איז די מקור פון דין, וואס איז די סיבה פון דין, וואס איז די עולם שכל פון דין, דאס רופט זיך בינה, און ער זאגט פון בינה איז קומט דינים, בינה איז נישט קיין דינים, אבער פון בינה קומט דינים. איז לאמיר אביסל פארשטיין וואס דאס מיינט, באופן גשמי באופן משל, וואס קען דאס מיינען אז בינה איז א מקור פון דינים, יעדער איינער ווייסט, ס'דא חכמה און ס'דא בינה. חכמה הייסט א מענטש האט טראכט, ער האט קריעטיוו טאוטס, ער האט הברקות, ס'פליעט אים געדאנקען. בינה איז וואס מ'קען רופן קריטיקל טינקינג. קריטיקל טינקינג מיינט. די מידה וואס מען רופט קריטיקל טינקינג קען מיינען צוויי זאכן, דאס הייסט ס'איז ביידע קאנעקטעד אין די זעלבע זאך. די ערשטע זאך איז כפשוטו, נישט צו גלייבן, אלזא נישט צו זיין קיין פתי יאמין לכל דבר, נישט צו גלייבן אלע יעדע זאך וואס פאלט אים איין. דארף דארף מען פארשטיין קלאר, דאס איז בניגוד צו די מידה פון חכמה, וואס איך רוף דא קריעטיוו טינקינג. ווען א מענטש איז אין א קריעטיוו מצב קען ער נישט זיין אויך אין די זעלבע זמן קריטיקעל, אסאך מענטשן ווייסן דאס נישט סאמטיימס ווערן זיי צומישט, יעצט גלייבט ער יא, נישט יעדע זאך וואס יענער זאגט אים, אבער יעדע זאך וואס זיין מח זאגט אים יא, די זעלבע זאך, קאנעקט זיך, עס שטימט דאס, עס שטימט יענץ, טראכט נישט אריין צו עס שטימט יא צו עס שטימט נישט, דאס איז בינה, דאס איז א אנדערע סארט טראכטן, און כדי צו זיין קריעטיוו דארף מען האבן חכמה, עס קען נישט אנהייבן, בינה קען נאר מעבד זיין וואס חכמה גיבט, עס קען נישט. מחדש זיין יש מאין, קען נישט מאכן קיין נייע זאכן, דאס איז נאר די דזשאב פון מידת החכמה. על כל פנים, עס איז קריטיקל טינקינג, ער גלייבט נישט, ער איז טשעקט צו עס שטימט יא, צו עס איז טאקע אמת, צו עס שטייט, צו עס שטייט נישט, אזוי ווייטער. פון דעם אליינס האט עס, אזוי ווי איך זאג דא, די צווייטע תכונה פון בינה, עס איז שניה לחכמה, עס הייסט, חכמה, קריעטיוו, קען נישט אינגאנצן אויסבויען א געדאנק, ס'זאל זיין אזוי ווי מ'זאגט אזוי ווי א בעיבי, אזוי ווי א טאטע און א מאמע, יא, ס'זאל זיין אינגאנצן, ס'זאל האבן פלייש און בלוט און אזוי ווייטער, ער געבט אזוי ווי א נקודה, אזוי ווי א זרע פון די טאטע, און דאס איז לא עושה, און די בינע'ס זיין דזשאב איז עס אויסצוארבעטן, און פארשטייט זיך, די חלק פון אויסארבעטן איז צו מאכן זיכער צו ס'שטימט, צו ס'שטימט מיט אלעס אנדערש, צו ס'איז ריכטיג און אזוי ווייטער. סאו אין אנדערע ווערטער. אויב מען טראכט פון בריאת העולם אין די סדר, פארשטייט מען אז די וועלט איז די מאמע פון די וועלט, די מקור פון די וועלט הייסט דאך יעצט די זיבן ספירות, איז די בינה, ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן פון די חכמה, אבער די בינה דאס איז די פלאץ וואו ס'איז געווארן גאנץ, די פלאץ וואו ס'איז געווארן גאנץ, אבער, דאס איז די וויכטיגע זאך, די בינה איז אויכעט זייער קריטיקל, ס'מוז זיין קריטיקל, קען נישט אננעמען יעדע זאך וואס חכמה גיבט, קען נישט אננעמען יעדע זאך, יעדע געדאנק וואס קומט פון בחוץ, קען נישט אננעמען יעדע געדאנק, וואס דעמאלטס וועט זיך נישט זיין, וועט זיך נישט קענען אויסבויען קיין וועלט, קיין וועלט, כדי אויסצובויען א וועלט דארף זיין, דארף מען זיין בינה, דארף מען מברר זיין צו די געדאנק איז ריכטיג צו ס'איז נישט ריכטיג, צו ס'שטימט יא, צו ס'מאכט יא סענס, מאכט נישט סענס, בקיצור מ'דארף זיין קריטיקל. יעדער איינער וואס קען קריטיקל מענטשן ווייסט אז דאס קען גורם זיין אסאך בייזשאפט, אסאך מאל מען זאגט קוק די מענטשן וואס מען דער זאגט די תמימים זיי זענען פרייליך זיי זענען זענען טאקע פתי יאמין לכל דבר אבער זיי מאכן א לעבן זיי זענען העפי זיי זענען נישט דער קריטיקל מענטש וואס שטייט פון אונטן און ער גרימצט אזוי אויף יעדע איינע בייז אויף דעם בייז אויף יענץ ער קריטיקירט דעם קריטיקירט יענץ אבער די קריטיק, די מדת הקריטיק איז די מידה פון די בנין העולם, ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג פון בויען א וועלט נאר פון די מידה פון בינה, חכמה אליינס קען נישט בויען גארנישט, און זיכער נישט ווען ס'איז נאך ערגער פון דעם, וועסט באלד זען. אבער פון בינה איז דא א מקור פאר אסאך דינים, בינה איז אזא סארט זאך וואס ער נעמט נישט אן וואס מ'פארקויפט אים, ער קויפט נישט אלעס, ער קויפט נאר די ריכטיגע, און וויאזוי ווייסט ער וואס איז ריכטיג, און ממילא, פארשטייט זיך די וועלט הייבט זיך אן פון בינה, פארשטייט מען. אין אנדערע ווערטער, די סיבה פארוואס איז דא מדת הדין, די סיבה פארוואס איז דא די ביידע לעוועלס פון מדת הדין זענען בעצם די בינה. די בינה, דאס איז די נקודה פון טראכטן קריטיקלי, פון עוועליועיטן יעדע זאך. וואס איז אוודאי אין קאפ, עוועליועיטן יעדע זאך איז נישט קיין גין, דין, יא, מ'דארף זיין זייער קלאר אין דעם, אין קאפ. אזוי ווי די מקובלים זענען מודה בינה במקומה, איז נישט קיין דין אוודאי נישט. אוודאי אין א מענטש'ס קאפ און שכל מוז מען לפחות אין בינה איז דא חכמה, אבער אין בינה מוז מען זיין קריטיקל. קען נישט זיין אנדערש. ס'איז נישט דאס אז ווען א מענטש נעמט א דבר תורה און ער טשעקט אז ס'איז ריכטיג, דאס איז נישט ווייל ער איז ברוגז אויף עס, נישט קיין מידת הגבורה, ס'איז מידת הבינה, ס'איז בכלל נישט קיין דין, לפי ערך וואס הייסט דין למטה, וואס הייסט גבורה אדער מלכות, נישט קיין דין. ס'איז ריין, ס'איז חסד, ס'איז נישט, מושלל פון די ענין פון דין. אבער פון דעם קען ווערן, פון דעם נישט, ס'קען ווערן, ס'ווערט. למטה א ענין פון דין, ס'ווערט בפועל ממש א ענין פון פון דין, אזוי מ'קען זען בפועל אסאך מאל דער מענטש וואס איז קריטיקל, צום סוף ווערט ער טאקע א בייזער מענטש ווייל ער האט דאך יעדע זאך קריטיק, ער ווייסט נישט וויאזוי זיך צו פירן מיט די קריטיק אז ס'זאל ווערן א המתקה ווען ס'קומט אין עולם המעשה, דאס איז די המתקה, די ענין פון בינה. יעצט זאגט דער זוהר, און דאס איז די וויכטיגע זאך, יעדער איינער ווייסט, אין ראש השנה איז דא דריי זאכן, אפאר זאכן, מען ווייסט נישט על פי פשט שייכות פון אלע זאכן, על פי זוהר פארשטייט מען עס כפשוטו ממש, ס'איז דא זה היום תחילת מעשיך אדער בריאת העולם, ס'איז דא קבלת עול מלכות שמים, ס'איז דא די דין, יא, און על פי פשט זאגט מען אז דאס איז עפעס א סתירה, ס'איז דא פארשידענע ענינים, איינער זאגט אזוי, איינער זאגט אזוי, און נאך זיכער אנדערע פשטים. יעצט אז מיר לערנען די שטיקל זוהר און פארשטייען די סדר השתלשלות אין אנדערע ווערטער אויב דו פארשטייסט וויאזוי די וועלט ארבעט לויט די זוהר פארשטייסטו אז דאס איז היינו הך ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג אין אנדערע ווערטער וויאזוי אלעס איז בריאת העולם אלעס אין די וועלט איז איז די וועלט און ראש השנה אוואדע איז טאקע דא א זמן פון בריאת העולם אבער וואס מיינט זמן בריאת העולם? עס מיינט סך הכל די מדריגה פון ווי די וועלט קומט יא אזוי עולם התשובה די עולם הבינה. וואס מיינט תשובה? תשובה מיינט בינה, תשובה מיינט נישט נאר די וועלט אזוי ווי זי איז, נאר די וועלט וויאזוי זי דארף זיין, די וועלט פון וואו זי קומט, דאס הייסט, די וועלט קומט דאך פון עפעס א קאפ, עפעס מאד עמקו מחשבותיך, ס'איז נישט געבוירן געווארן, און די אייבערשטער האט כביכול, מיר שטעלן זיך פאר, געטראכט פאר ער האט געמאכט די וועלט, ער האט נישט געמאכט אן טראכטן, עס הייסט ס'דא א מחשבה פאר דעם, אין די מחשבה איז אוודאי דא אין דעם דין,

די ראשית בריאת העולם וואס דאס איז די שורש פון אלעס, די תשובה קדמה לעולם, אין אנדערע ווערטער תשובה דאס איז די שכל וואס טראכט צו ס'זאל זיין די וועלט, און אוודאי אין תשובה איז אליינס דא אזוי ווי תשובה קען אויך מעורר זיין דינים, מען דארף דאך אריין טראכטן מאכן א חשבון הנפש, קריטיקירט מען זיך, קריטיקירט מען אנדערע, איז דא אין דעם דין, און מען דארף פון דעם בינה ארויסקומען בשלום, מען דארף פון דעם ארויסגיין בשלום, וואס דאס איז די סדר המהלך פון ראש השנה, מען פארשטייט באופן פשוט ווי אזוי סיי ס'איז א משל סיי די נמשל איז די ווערטער פון די משל אליינס זענען אליינס די נמשל אין די העכערע מובן פון דעם און סיי אז דאס איז ממש די אלע ענינים פון ראש השנה זיי שטייען אלע אין די זעלבע סדר ס'איז ממש נישט קיין ס'איז זייער זייער שיין ווען מ'טראכט אזוי און אזוי באמת אלע עבודות אזוי ווי אלע עבודות איז צו פארשטיין ווי אזוי די וועלט פירט זיך די סדר מעשה בראשית מעשה מרכבה וואס דאס איז סדר השתלשלות על פי קבלה ס'איז נישט דא נישט דא אנדערש נישט דא יעצט, כ'מיין אז איך רעד דא בקיצור אבער דער עולם ווייסט שוין די אלע הקדמות. יעצט דארף מען פארשטיין אזא זאך, ווען מען קומט אן צו דעם מען טוט די זאך, דאס הייסט מען נעמט נישט די וועלט, מען פרעגט די פארוואס פון די וועלט, מען גייט צו די בינה פון די וועלט, וואס איז די תשובה פון די וועלט, און מ'וויל פון דארט מוליד זיין א זאך, וואס בינה געבט נישט בחינם, גערעכט בינה גיבט נישט סתם, ס'איז עוועליועיט, זי טראכט, עס איז דאך בינה, עס איז דאך קריטיקל, ער קוקט צו מ'איז ראוי, דאס איז דער דין. יעצט בזמן וואס עס געשעט דער דין ווערט געשעט א אינטערעסאנטע זאך אז די לבנה ווערט נתכסה, לבנה הייסט דאך די מלכות, ווערט נתכסה, דאס איז א זאך וואס איז שווער צו פארשטיין, איך האב זיך געמוטשעט אביסל מיט מיין חברותא ר' יואלישע, צו פארשטיין וואס גייט דא פאר אין די זוהר, און די אריז"ל אוודאי האט זיך זיין גאנצע מהלך ווי אזוי מען ווער ס'האלט קאפ וועט אפשר פארשטיין, אפשר מיינט עס א ענליכע זאך דא. על כל פנים, מ'דארף פארשטיין וואס ס'מיינט, ס'הייסט, די זוהר זאגט אז ס'מיינט, וואס הייסט א חודש מתכסה, אז וויבאלד ס'איז מידת הדין, יעצט לאמיר מסביר זיין נאך איין זאך, פון מידת הדין קומט אויך ארויס קליפות, וואס מ'רופט סטרא אחרא, וואס איז די פשט? ס'הייסט אזוי ווי מ'זאגט, ס'דא אוודאי גבורות קדושות, ס'דא אוודאי ווען מען לערנט דארף מען טאקע פארשטיין דאס איז בינה דאס איז ממש נישט קיין דין און אויכעט אמאל דארף מען טוהן דין אמאל דארף מען שמאל דוחה וימין מקרבת מען דארף טוהן דין דאס איז דאך אלץ גבורות קדושות אמאל ווען א מענטש טוהט די שמאל דוחה ווען א מענטש טוהט אהבה דעמאלטס געשעט נישט געשעט נישט אזויפיל דין געשעט נישט קומט ארויס פון דעם נישט קיין דין גערעדט אביסל. מיט דעם פארוואס זאגט נישט ס'דא פסולת פון חסד על כל פנים דער זוהר טראכט אלעמאל אז די פסולת די עיקר סטרא אחרא איז נתאחז בדין און קען זיין פשוט יא ווען מען ווען הייבט אן א מענטש זיך צו בייזן דאס עיקר סטרא אחרא תאוה איז נישט אזא גרויסע פראבלעם קען זיך אן עצה געבן מיט דעם גרינג גיי נישט אריין אין די אין די חילוק פאר א מינוט וואס איך האב גערעדט אמאל וועגן דעם אין אנדערע. און פון זיך בייזערן אז יא א טאטע זאגט יא מידת הגבורה אדער מידת המלכות ער דארף ער דארף זיך בייזערן אויף זיין זון ער דארף זיך ווייזן, צום סוף בייזט ער זיך טאקע און ער טוט טאקע זאכן וואס ער דארף נישט טון, עס איז ממש ממש סטרא אחרא, און דאס איז א גוטע דוגמא אז פון קריטיקעל טינקינג צו גבורה פון דעם קומט ארויס ממש רע, ממש רשעות, רשעות לשם רשעות דאס הייסט סטרא אחרא יא, כ'האב שוין מסביר געווען אין א פריערדיגע שיעור וויאזוי די סדר וויאזוי פון די טוב ווערט סטרא אחרא אקעי, יעצט. ממילא די סטרא אחרא איז נתעורר, אוודאי ווערט נחשך די לבנה, די סטרא אחרא לאזט נישט אז די שכינה זאל שיינען, עס לאזט נישט, דאס איז די הירח אה בכסה די כסה פון די לבנה דאס איז די סטרא אחרא וואס ער איז די למעשה די וואס מען באקומט די דין ווי דער זוהר ברענגט א פסוק לכל תכלית הוא חוקר מען דארף אריינקוקן די פלעצער ווי ער ברענגט די פסוק אויך נישט פאר די מינוט, און ער נעמט די דין, יעצט למעשה די גאנצע זאך איז שווער, וואס הייסט פארוואס אויב ס'איז א דין איז דאך נישט צוגעדעקט די לבנה, ס'איז דאך אפען די לבנה, אויף וואס איז די חלק הדין? און ס'זעהט אויס אז ס'זאגט אזוי אז דער זוהר זאגט אזא סארט זאך און מ'דארף עס זייער גוט פארשטיין. ראש השנה איז נישט די זמן גמר הדין, ס'איז ידוע, בראש השנה יכתבון ויום כיפור יחתמון, און די הושענא רבה אויך על פי די זוהר און אזוי ווייטער, איז א מאדנע זאך. אויב ראש השנה איז זמן פון מדת המלכות, די גאנצע זאך פון מדת המלכות איז אז זי פירט אויס, פירט אויס די דין. און דא ראש השנה וואס דאס איז די זמן הדין, שטופט מען אפ די דין, ס'איז זייער פאני, ס'איז דאך עינוי הדין ממש, על פי הלכה יא, מ'טאר דאך נישט מענה זיין די דין, מ'דארף עס אויספירן גלייך. בכלל די תכונה פון דין איז זאל זיך אויספירן, ס'איז נישט קיין תכונה פון ווארטן, דאס איז די תכונה פון חסד. און וואס איז פשט אז ראש השנה שטייט טאקע אז די רשעים גמורים נכתבין למיתה אבער ס'שטייט נישט אפילו זיי איז דא גראדע סאנאט צוריק געפאלט אז ס'איז אויך נחתם ביום כיפור אזוי איז משמע זיי אויך זייער מאדנע. איך מיין אז דער זוהר מיינט דא טראכטען פון אזא נקודה, מען דארף טראכטען, פארוואס איז טאקע דא, פארוואס דארף מען בינה, אין אנדערע ווערטער פארוואס, טאקע אין אנדערע ווערטער פארוואס דארף זיין גבורה אין בינה, פארוואס דער קריטיקל דארף זיין אזוי קריטיקל. עס איז אוודאי אמת מען וועט זאגען אז דאס איז דער מחשבה, עס איז דער מקור פון די פון די מעשה, עס איז דער מקור פון אלע מידות, עס איז דער מקור פון די וועלט, אקעי, עס איז פון בינה וועט מען ברענגען דער וועלט בשמחה. פארוואס דארף מען עס ברענגען ביראה, וואס איז די ראש השנה פון יראה, אוודאי בינה איז אויכעט שמחה, אוודאי סוכות רעדט מען דאך אזוי. און די תירוץ איז, וועגן די סטרא אחרא. אזוי ווי מען וועט זאגן, פארוואס קען נישט א מענטש נישט, פארוואס דארף א איד האבן קריטיקל טינקינג? פארוואס קען ער נישט זיין א תמים? פתי יאמין לכל דבר, וואס איז שלעכט? תירוץ איז, אין הכי נמי, אויב אונז וואלטן געלעבט אין א עולם שכולו טוב, וואלט געווען גוט, ווייל מען קען זיין א פתי יאמין לכל דבר. פאלס אלע דארט וואלטן געווען ריכטיגע זאכן שראוי להאמין וואלט מען נישט געדארפט מפעיל זיין די מדת הגבורה די קריטיקל טינקינג וואס האט דאך אין זיך טאקע וואס קען גורם זיין עס קען דאך גורם זיין אפיקורסות א מענטש טראכט נאר קריטיקל גלייבט ער דאך גארנישט איז ווערט ער נאך אן אפיקורס ס'הייסט ממש ער ווערט נאך א דוגמא וויאזוי די טוב די טוב די גבורות קדושות ווערן ווערן אין סטרא אחרא כפשוטו ער ווערט ממש אן אפיקורס און נישט ווערט שוין א קריטיקל קריטיקל לשם קריטיקל נישט קריטיק לשם גילוי האמת דאס הייסט דאך.

ווייל מ'איז דען נישט קיין עולם התיקון. ווען דער ווערט ווייל ס'איז דא סטרא אחרא. ווי ס'איז געווארן סטרא אחרא לכתחילה פון דאס, אבער מ'דארף נישט טראכטן ווי עס האט זיך אנגעהויבן. על כל פנים אין די וועלט ווי אונז זענען, וואס איז א חילוק ווי עס האט זיך אנגעהויבן איז א גוטע גוטע טשיקן עג קוועשאן, אבער למעשה אין די וועלט ווי אונז זענען איז דא רע. און אויב מ'איז איינעם מחנך, און ס'דא מענטשן וואס זענען מחנך אזוי, און זייער תירוץ איז אז זיי זאלן כאילו לעבן אין די וועלט וואס ס'איז נישט דא קיין רע, מ'וועט אים פארמאכן פון אלע אנדערע השפעות, וועט נישט דארפן קריטיקל טינקינג. אקעי, כ'ווייס נישט, ס'נישט די רעאליטי. די רעאליטי איז אז אין די וועלט איז דא רע, אפילו אין די פלעצער. ממילא איז נישט דא קיין וועג ניצול צו ווערן נאר מיט די בינה, נאר מיט די גבורות הבינה. און די פראבלעם איז אוודאי אז ווען מען איז מעורר צופיל גבורות הבינה דעמאלטס באקומט די סטרא אחרא ממש א שליטה. דארף מען דאך אבער פארשטיין אז דאס איז אזוי ווי עס שטייט לרע לו. נישט די חודש מתכסה בו איז נישט ווייל אייבערשטער האט פיינט אידן ער וויל מאכן מידת הדין פארקערט ווייל ער וויל אז מען זאל נישט האבן קיין רע. פארדעם. מאכט ער די דין פאר דעם ווערט די חודש מתכסה? דאס איז זייער ביוטיפול, מען דארף פארשטיין דאס דאך שטייט דאך די פסוק החפץ אחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה מען דארף אין אנדערע ווערטער אונז פרעגן די גאנצע צייט די שאלה וואס איז די שורש וואס איז די טעם אדער וואס איז די תכלית פון די דין וואס איז די תכלית פון די גאנצע זאך, די תכלית איז תשובה אזוי ווי מען זאגט די תשובה איז בינה, אין אנדערע ווערטער דאס וואס איז דא דין איז נישט כדי אז סתם, סתם א מידת הדין, מידת הדין אליינס האט דאך א מטרה, די מטרה איז בשובו מדרכו. אין אנדערע ווערטער די בינה איז די שורש פון די גבורה, אין אנדערע ווערטער אפילו דאס וואס איז דא סטרא אחרא איז נישט ס'איז דא גבורות וואס קויזן סטרא אחרא איז נישט ווייל די אייבערשטער דארף סתם א גבורות לשמה, נאר ווייל ער דארף ס'זאל נישט זיין סטרא אחרא דארף מען עס א כח וואס קען עומד זיין קעגן דעם, אוודאי די כח האט איז אויך דאס וואס איז גורם צו דעם, ממילא די גאנצע רייד די גאנצע התגברות השטן איז אלס איז לטובה אלס איז מתוך אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל וואס ער וויל זיי נישט לאזן זיך ווערן פארכאפט וועגן דאס אליינס איז גורם. איך מיין אז דאס איז די טעם פון נאך א זאך וואס החודש מתכסה בו וואס מיינט אז די מלכות איז מתכסה בראש השנה. אין אנדערע ווערטער איז טאקע די זמן השביעי זמן הבינה און וואס איז מיט די מלכות? די מלכות ווערט צוגעדעקט וואס מיינט עס? אז מען מען שטופט אפ די ביצוע גמר דין ביז יום כיפור הושענה רבה און אזוי ווייטער פארוואס? אז דאס איז צו געבן צייט תשובה צו טון, אזוי ווי מ'זאגט מ'גיבט עשרת ימי תשובה כדי מ'זאל תשובה טון, פארוואס טוט מען נישט גלייך אזוי ווי די שורת הדין איז תובע מ'זאל טון גלייך? ווייל די דין איז נישט דא כדי מ'זאל מאכן דין, די דין איז דא כדי מ'זאל מפריד זיין די רשעים, טאקע די רשעים גמורים, ס'איז די חלק הרשעות הגמור זאל אוועקגיין, און ס'זאל בלייבן טוב, ס'זאל בלייבן טוב, ממילא

אין אנדערע ווערטער וואס יום כיפור איז זמן הסליחה דעמאלטס איז מען אינגאנצן ממתיק די שטן דעמאלטס איז אינגאנצן נישט דא די פראבלעם דארף מען נישט קען מען שוין מבצע זיין די גזירה ווען מען האט שוין ממתיק געווען די גזירה דערנאך איז שוין טוב יא אין אנדערע ווערטער דאס איז זייער שיין זעט מען זייער קלאר אז די כיסוי די פחד די העלמה וואס איז דא ראש השנה איז נישט העלמה לשם העלמה ס'איז העלמה לשם אפשטופן אביסל די דין. און דער סטרא אחרא אליינס איז א חלק פון די אפשטופעכטס פון דער דין. זייער ביוטיפול ווען מען טראכט אריין וואס גייט דא פאר. ממילא. יעצט איז דא א מצוה וואס הייסט תקיעת שופר. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אזוי וואס איז די עצה? אין אנדערע ווערטער וואס הייבט אן די תהליך, די מהלך פון אוועקשטופן טאקע די סטרא אחרא, מבלבל זיין די שטן און מגביר זיין מידת הרחמים, דאס איז די בלאזן פון די שופר. וואס טוט די בלאזן פון די שופר? דאס דארף מען פארשטיין, וואס איז די ענין פון די בלאזן שופר? וואס הייסט ביי קודש בלאזט מען שופר, נישט ביי בינה בלאזט מען שופר, וואס איז די פשט? זאגט די זוהר, די זוהר טוט, עס קומט אויס און אזוי זאגט די רמ"ק, די שופר טוט צוויי זאכן, עס צוברעכט די שטן און עס ברענגט רחמים, אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא. ווי אזוי עס צוברעכט די שטן איז ער נישט קלאר מסביר, ער איז נאר מסביר אזוי, שופר הייסט,

וויאזוי בעצם טוט עס דאס? בעצם דורכן באלייכטן די שכינה. מ'דארף לאמיר פארשטיין די נקודה, דאס הייסט, וואס איז די פשט, וויאזוי טאקע ווערט עס אז די שכינה לייכט נישט? עס קען עפעס זיין אזא זאך, וואס איז דאס? עס איז נישט מעדזשיק, מ'קען נישט סתם מאכן זאכן. וויאזוי האט זיך עס אלעס אנגעהויבן? די שכינה זאגט די זוהר הייסט א אבן טובה, אזוי האט מען געלערנט אין א פריערדיגע שיעור, עס הייסט א שטיין, וואס איז א שטיין? עס איז אזא שטיין וואס שפיגלט אפ וואס זי איז, עס איז א שפיגל, די שפיגל גייט אויכעט בעקווארדס, דאס הייסט וואס זי שפיגלט איז זי גורם אז עס זאל זיך אנשפיגלן אין איר, אויב עס איז רויט וועט זיך ווערן רויט פון אויבן, אויב עס איז גרין וועט עס ווערן גרין און אזוי ווייטער. יעצט אוודאי אין די אנהייב פון ראש השנה איז דער שטיין איז עס שווארץ, עס איז עס איז מתכסה, עס איז צוגעדעקט, אז עס איז צוגעדעקט ממילא איז די שפע וואס עס באקומט עס נישט קיין שפע פון די בינה, באקומט עס נישט פון למעלה, ווערט עס אויכעט צוגעדעקט, ממילא איז עס שטיל, די שופר איז א טריק וויאזוי מען קען. צוריק אנצינדן די מראה וואס איז צוגעדעקט, און איי מ'האט געזאגט אז מ'דארף מ'קען דאס נישט טון דאס דאס טוט ניט דאס וועט ווערן צופיל דין, אז די שופר איז א היכי תמצי מען צינדט עס צוריק אן אבער נישט מיט דין נאר מיט גרויס רחמים, און דערווייל ווערט די שטן אינגאנצן נתבלבל ס'איז דאך ממש מורא'דיג צומישט, ער האט זיך אנגערוקט דא ווען מ'האט אנגעצינדן די די בינה וואס פון דעם קומט דינים און אזוי ווייטער און עס דארף דאך זיין סדר און ממילא דארף מען האט ער א דזשאב וואס צו טון און ממילא איז זיך צוגעדעקט די שכינה אז מ'זעט נישט ווערט הסתר פנים און אזוי ווייטער. קומען די אידן זיי צינדן נישט זיי אנטלויפן נישט זיי אנטלויפן שפעטער ביי יום כיפור אפשר אנטלויפן נאר זיי צינדן צוריק אן די מלכות זיי זיי דעקן עס אויף און נישט בדין נאר מיט רחמים ס'איז ממש מורא'דיג קאנפיוזינג וואס ווילן זיי טוהן און עס איז טאקע א עצה עמוקה פון די תורה אז מ'קען בכלל טוהן אזא זאך ס'איז בכלל נישט פשוט אז מ'זאל קענען טוהן אזא זאך. און מ'ווייסט נאך אלץ נישט עכט וויאזוי ס'ארבעט, אבער וואס מ'ווייסט איז אז די שופר איז בעצם האט צוויי מובנים, ס'דא די שופר וואס איז מעורר, ס'איז כאילו ס'בלאזט אוועק, ס'בלאזט אוועק די מחיצות, ס'בלאזט אוועק די שטן. ס'איז אויך די שופר, וואס די שופר אליינס קען מען אנקוקן אזוי ווי די לידה. ס'הייסט וואס טוט די שופר? א שופר קען זיין אזוי ווי א. טראכט אז מען טראכט ווי אזוי די וועלט האט זיך אנגעהויבן יא זאגט מען ווייטער די שופר די וועלט מען טראכט פון בריאת העולם אלץ דרייט זיך אויף בריאת העולם די וועלט איז דאך באשאפן געווארן בדבר השם און ווען מען טראכט פון אינערליך יא און דא און דא פון די צווישן די מחשבה און די מעשה יא אז די וועלט איז זיך געענדיגט אין מחשבה כאילו אין די רחם פון די מחשבה פון די בינה אז עס איז געענדיגט געווארן די וועלט יעצט דארף עס געבוירן ווערן כביכול פון די פה הבינה פון די פה פון א לידה פון די בינה. קומט ארויס די וועלט און די ארויסגעמאכט הייסט בעצם די ויאמר אלהים אזוי מ'רעדט די וועלט איז באשאפן געווארן מיט דבר השם, דבר השם קומט ארויס פון בינה און ס'זאגט די אלע זיבן ספירות וואס דאס זענען די זיבן ימי בראשית. יעצט קען מען טראכטן אז די שופר דאס איז אליינס די בינה, א שופר זעט דאך אזוי אויס אזויווי א אשה וואס איז האט א פון אונטן איז עס ברייט און פון אויבן איז עס שמאל, זאגט די גמרא אז עשה כאוצר עס קען האלטן די קינד, נאכדעם קומט עס ארויס די קינד, שטופט עס ארויס. וואס קומט ארויס אין א שופר א קול, קול איז אוודאי די ערשטע אינגרידיענט פון די וועלט, די וועלט איז דאך באשאפן געווארן בדיבור בקול בדבר השם, איז די קול דאס איז די קול פון בריאת העולם, וואס אין דעם קול איז כולל זאגט דער זוהר אש מים רוח וואס דאס ווייזט חסד גבורה תפארת ווייל יעדע קול איז ווארעם און ס'איז אויך פייכט און ס'איז אויך לופט פארשטייט זיך, דאס איז די קול וואס גיבט ארויס די וועלט, גיבט ארויס די רחמים, זיי איז בעצם רחמים. וואס שוין ממתיק איז חסד דין חסד דין תפארת און דעמאלטס ווערט נתעורר די שכינה נישט באופן פון דין נאר באופן פון רחמים און ממילא ווערט דער שטן אינגאנצן אינגאנצן צעמישט. איז די ענין פון די שופר איז פונקט אזוי איך וויל ענדיגן מיט דעם נישט אינגאנצן קלאר אבער פונקט אזוי ווי אין דא איז דא א מענטש טוט א מעשה מיט די שופר און אין זיין מחשבה טוט ער תשובה ער האט יראה ער האט שמחה און אזוי ווייטער. כביכול די עולם העליון איז פונקט די זעלבע זאך, אלעס אלעס איז די זעלבע זאך, ס'דא די די מעשה די אבן, די אבן טובה וואס הייסט די מלכות, ס'דא די די שופר, ס'בלאזט שופר, און די מלכות אליינס האט אזוי ווי א מחשבה, די מחשבה גייט צו די בינה, און פון דארט קומט ארויס א נייע קול פון די שופר, א קול שמחה, א קול. פון אזוי ווי פון די דריי אבות, א קול פון די רחמים, דעמאלטס איז עומד מכסא, דעמאלטס באלייכט זיך דער כסה, דער צוגעדעקאכץ פון די פון די שכינה באלייכט זיך און ס'ווערט רחמים, און דאס איז די גרויסע עצה פון די תקיעת שופר, וואס דורכן בלאזן פון אונטן בלאזט אויבן, און די אונטן און אויבן מיינט אונטן און אויבן פון אונטן און אויבן, און אונטן און אויבן פון אונטן און אויבן.